מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות חלק יט, שיחה אויף חג הסוכות, חג הסוכות, די ערשטע שיחה, שיחה א', עמוד דרײַ הונדערט און אַכט און פֿערציק. זייער א געשמאקע שיחה, די שיחה שטעלט זיך אויף דעם ענין פארוואס ביי סוכה שאולה איז מען יוצא און ביי לולב שאול איז מען נישט יוצא, דער רבי וועט ענטפערן על פי נגלה, א ענטפער, דערנאך דער עיקר די לענג פון די שיחה איז בפנימיות הענינים פארוואס ארויסברענגען זייער זייער געשמאק וואס דער חילוק פון א סוכה ביז דעם לולב וואס ביי סוכה קען זיין שאולה און ביי לולב קען נישט זיין קיין שאולה. אות א', די גמרא זאגט אין סוכה, תניא, רבי אליעזר אומר, כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חברו, אזוי ווי ר' לעזער זאגט אזוי ווי א מענטש קען נישט יוצא זיין דעם ערשטן טאג יום טוב מיט דעם לולב פון זיין חבר, פארוואס? ווייל דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים שטייט ולקחתם לכם, מיינט עס משלכם ס'דארף זיין אייער, דיינע, כך אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, דכתיב, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, משלך, איז ר' אליעזר, רבי אליעזר האלט אז מען קען נישט יוצא זיין מיט שאולה נישט מיט א סוכה און נישט מיט א לולב, דאס איז ר' אליעזר'ס שיטה, וחכמים אומרים, אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חברו, אפילו כאטש אז מיר זאגן אז מען קען נישט יוצא זיין מיטן לולב של חברו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, מיט א סוכה של חברו קען ער יא יוצא זיין, דאס איז דער דעת פון די חכמים, דכתיב. ווייל דאס איז דאך א פסוק כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, דאס הייסט אז אלע אידן קענען זיצן צוזאמען, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, ומסתמא אז אויב ס'איז א סוכה אחת אלע אידן זיצן דארטן איז דאס א געליגענע סוכה, ס'איז נישט קיין סוכה וואס יעדער איינער וואס איז איינעמ'ס, שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, ממילא קומט אויס אז חכמים האלטן אז לולב טאקע קען מען נישט יוצא זיין אבער א סוכה קען מען יא יוצא.

די דאס וואס שטייט לך קומט דאס מדגיש זיין אז א געגזלטע סוכה קען מען טאקע נישט יוצא זיין, אבל שאולה שטייט דאך קלאר כל האזרח, ממילא קומט אויס א מחלוקת פון רב לעזער מיט די חכמים, רב לעזער האלט אז מען קען נישט אז נישט לולב און נישט סוכה קען מען יוצא זיין מיט שאולה, און די חכמים האלטן אז ביי סוכה קען מען יא יוצא זיין און ביי לולב נישט, די הלכה איז ווי די חכמים. אז כאטש מ'איז נישט יוצא ביום טוב הראשון פון חג הסוכות מיט ד' מינים שאולים ווייל משום דבעינן לכם, איז אבער ביי סוכה אנדערש און מען איז יוצא מיט א סוכה שאולה. זעט מען א חילוק אין הלכה, די הלכה איז מיט די חכמים אז מיט א סוכה קען מען יוצא זיין אפילו מיט א שאולה. ווי מ'לערנט בפשטות איז משמע, ווי מ'לערנט בפשטות די גמרא איז משמע אז דער טעם פארוואס די חכמים האלטן אז מ'איז יוצא בסוכה שאולה איז ווייל דער לימוד פון פסוק כל האזרח בישראל מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת איז מגלה אז תעשה לך מיינט נישט אז עס דארף זיין שלך, דער לך קומט נאר למעוטי גזולה. ווי דער רבי זאגט אז מען לערנט בפשטות די גמרא פארשטייט מען פון דעם אז דאס שטייט כל האזרח בישראל קומט נאר מגלה זיין אז דאס וואס עס שטייט חג הסוכות תעשה לך מיינט עס נישט דעם ענין אז ס'דארף זיין שלך, מיינט עס נאר דעם ענין אז ס'זאל נישט זיין קיין גזולה, ממילא איז א שאולה איז יא גוט, אזוי קען מען פארשטיין בפשטות ווי מען לערנט, אבער ווען מען לערנט אין אלטן רבי'ן שלחן ערוך זעט מען אז די סיבה איז א אנדערע סיבה, זאגט אבער דער אלטער רבי אין שלחן ערוך, אף על פי שאמרה תורה חג הסוכות תעשה לך לך משלך, דער אלטער רבי איז מדגיש אז דאס וואס שטייט חג הסוכות תעשה לך, מיינט משלך, כלומר, ס'איז א לשון פונעם אלטן רבי'ן ממש אין שלחן ערוך, כלומר שתהא הסוכה שלך ולא של חברך, אף על פי כן זאגט דער אלטער רבי יוצא אדם ידי חובתו בסוכה שאולה, פון דעסטוועגן אפילו ס'שטייט לך דארף עס דאך זיין משלך, זע איך דאך אז דער אלטער רבי לערנט אביסל אנדערש ווי מ'לערנט עס בפשטות ווי געזאגט פריערט, דער אלטער רבי זאגט אז דער לך קומט טאקע זאגן אז ס'דארף יא זיין שלך, אייב אזוי פארוואס איז מען יוצא מיט א סוכה שאולה? זאגט דער אלטער רבי אף על פי כן, יוצא אדם ידי חובתו בסוכה שאולה, דכיוון שנכנס לה ברשות, דער אלטער רבי זאגט הרי היא כשלו, ולא נאמר לך משלך, אלא להוציא את הגזולה. און דאס וואס ס'שטייט לך אז ס'דארף זיין משלך, קומט עס נאר מוציא זיין גזולה. זעמער א געשמאקן חילוק ווי מ'לערנט בפשטות די גמרא, און ווי דער אלטער רבי טייטשט אויס די גמרא. זעט מען מפורש אז אויך ביי סוכה לערנט מען אפ פון לך אז עס דארף זיין שלך, שטייט חג הסוכות תעשה לך מיינט עס דווקא פון דיינע, פון דעסוועגן איז מען יוצא מיט א סוכה שאולה, ווארום א שאולה, ווי דער אלטער רבי לייגט צו, הרי היא כשלו. אויב ער לייט, ער בעט רשות און ער גייט אריין, איז דאס אזוי ווי ס'איז זיין סוכה. דארף מען פארשטיין. אויב אזוי דארף מען פארשטיין ווערט דאך דא א געוואלדיגע שאלה. וויבאלד אז דער טעם וואס מ'איז יוצא מיט א סוכה שאולה, איז נישט ווייל דער פסוק כל האזרח איז מרבה שאולה, נישט דאס זאגט דער אלטער רבי, נישט דאס, נישט ווייל דער פסוק כל האזרח איז מרבה שאולה, נאר ווייל שאולה, דער אלטער רבי זאגט א אנדערע זאך, אז שאולה איז הרי היא כשלו. פארוואס זאל שאולה נישט זיין כשר אויך ביי לולב? און ס'האט דעם זעלבן טעם וואס שאולה הרי היא כשלו. אויב לויט ווי איך לערן דעם פשט ווי דער אלטער רבי לערנט עס אז דער אז דער אז דער תעשה לך חג הסוכות תעשה לך קומט מען נישט זאגן דעם ענין פון לך נאר ס'קומט מען נאר זאגן אז ס'זאל זיין נישט קיין ענין פון גזולה איז דערפאר אויב איינער גיבט דאס אים איז איז דאס גוט. איז דאך די זעלבע זאך דא אויך האט געדארפט זיין ביי לולב האט אויך געדארפט זיין ווען ס'האט דעם זעלבן טעם אויב שאולה הרי היא כשלו איז דאך ביי לולב אויך די זעלבע זאך. ווערט דאך די שאלה וואס איז די חילוק פון לולב ביז די סוכה אז ביי לולב קען מען נישט יוצא זיין מיט שאולה און ביי א סוכה קען מען יא יוצא זיין מיט שאולה. אויף וואס דער רבי וועט פרובירן געבן א ענטפער און די רבי וועט דאס נישט אננעמען דאן וועט ער געבן זיין ענטפער. לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן אז אין דעם גדר פון שלו גופא דא איז אן ארט אויף איז אין דעם גדר פון שלו גופא דא איז אן ארט אויף חילוקים אויף וויפיל ס'איז שלו. מ'קען זאגן אז אין דעם שלו איז דא א חילוק וויפיל ס'איז שלו. ביי סוכה איז דער פסוק כל האזרח מגלה אז ס'איז מספיק אויך א קלענערע דרגה אין לך משלך. ביי סוכה וואו ס'שטייט כל האזרח ישבו כל האזרח בישראל ישבו בסוכות אז אלע זענען ראוי צו זיצן אין איין סוכה, איז גענוג דער לך משלך איז גענוג אפילו אז ס'איז שאול און ס'איז נישט אינגאנצן זיינע, אין וועלכער אויך שאולה ווערט נכלל כאטש עס איז נישט שלו ממש. ממילא ס'דארף נישט זיין די דרגה אינגאנצן, ס'מוז זיין מיין סוכה וואס איך האב געקויפט, וואס איך האב געבויעט, אפילו אז איך קריג אויס פון א צווייטן, איך ליי אויס פון א צווייטן, איז דאס אויכעט גוט. דאס הייסט אז אין דעם אין דעם גדר אין דעם גדר פון שלו איז מוז נישט זיין אינגאנצן זיינע, כאטש עס איז נישט שלו ממש, מה שאין כן ביי לולב וואס איז נישטא אזא לימוד. ביי לולב איז דאך נישטא דער לימוד פון כל האזרח בישראל ישבו בסוכות ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, וויבאלד דארט איז נישטא דער דאס איז דער פירוש פון לקחתם לכם משלכם ממש א פולשטענדיגער אויפן שלכם וואס איז וואס איז ממעט לולב השאול, ממילא איז דאך זייער א געשמאקער ענטפער לכאורה קען מען דאך ענטפערן אויף דעם ענטפער אז מען קען זאגן אז וויבאלד א אז ס'רעדט זיך אז אין לולב איז דא א פסוק לקחתם לכם.

אבער דער רבי וועט נישט אננעמען דעם תירוץ, אבער פונעם לשון פון אלטן רעבן אין א ווייטערדיגן סעיף איז משמע אז שאולה ביי סוכה איז אין דעם גדר פון שלו ממש, ממילא קען מען שוין נישט ענטפערן אז איך וואלט געזאגט אז דאס איז דער חילוק פון סוכה ביז לולב, פארוואס? ווייל וזה לשונו, דאס איז די לשון פונעם אלטן רעבן.

און ואינו דומה לשאולה ממש שהשאילה לו מדעתו והרי כשלו ממש, איי לכאורה וואס איז וואס דער חילוק פון אויב ער גייט אריין אן רשות און ער גייט אריין מיט רשות, איז אויב ער גייט אריין אן רשות איז דאס אינגאנצן נישט זיינע, אבער דער אלטער רבי דער רבי וויל דא ארויסברענגען ווי דער אלטער רבי מדגיש אז דורך דעם וואס מען לייט איז דאס נישט א שטיקל גדר פון אז ס'איז אזוי ווי זיינע, נישט אינגאנצן זיינע, ס'איז א חלק פון זיינע, וויבאלד אז דא דער פסוק כל האזרח בישראל ווי דער רבי האט געוואלט ענטפערן. זאגט דער רבי, זעט מען דאך דערפון אז דער אלטער רבי טייטשט אנדערש, אז מיט א סוכה שאולה איז מען יוצא נישט דערפאר וואס ביי סוכה איז גענוג אויך ווען ס'איז נישט שלו ממש, ווי געזאגט פריערט ווי דער רבי האט געוואלט ענטפערן, נאר ווייל שאולה איז טאקע אזוי ווי שלו ממש, דאס איז די לשון פונעם אלטן רעבן. איז אויב אז איך זאגן אז וויבאלד אז ביי סוכה איז דאס דער עניין וואס איז ממש כשלו ממש, איז דאך הדרא קושיא לדוכתא, ווערט דאך ווייטער צוריק די קשיא, פארוואס ווערט שאולה נתמעט פון לכם ביי די ד' מינים, אזוי ווי דא וואס עס שטייט חג הסוכות תעשה לך זאג איך אז וויבאלד אז ענין פון אז ער גיבט עס אים רשות ווערט עס כשלו ממש, פארוואס קען עס נישט זיין אויכעט ביי דעם ענין פון לולב? זאגט דער רבי קען מען זאגן אז דער אויפטו פון לימוד כל האזרח איז נישט אז ביי סוכה איז מספיק אויך ווען ס'איז נישט אינגאנצן שלך נאר פארקערט ממילא מוז מען זאגן אז דארט וואס שטייט כל האזרח בישראל איז נישט אז סוכה איז גענוג ווען ס'איז נישט אינגאנצן שלך אז ענין הסוכה האט אין זיך אזא גדר וואס מצד דעם ווערט שאולה בסוכה שלו ממש ווי דער לשון פון אלטן רבי'ן איז דארף מען דאך פארשטיין וואס איז דער הסבר אין דעם, יש לומר ההסבר בפשטות, פארוואס איז דער חילוק אז ביי סוכה זאג איך אז עס איז אויב ס'איז שאולה איז דאס ממש כשלו ממש, און עס איז נישט גענוג אז עס זאל זיין א נאר אז איך גיב עס אים איבער אזוי אויף א מינוט ער זאל עס נוצן און דערנאך גייט ער גייט ער ארויס אדער אזוי ווי ביי לולב גיב איך אים ער זאל שאקלען און ער גיט עס מיר צוריק. יש לומר ההסבר בפשטות, וויבאלד ער בארגט אים די סוכה זי זאל זיין פונקט ווי דירתו קבע כל השנה, וואס דאס איז דאך כל גדר סוכת החג. זייער א געשמאקן חילוק דער רבי וועט ארויסברענגען דא אין נגלה אין הלכה פארוואס דער חילוק איז. בשעת מען רעדט וועגן א סוכה, דער וואס איז דער גדר פון סוכת החג? דער גדר פון סוכת החג האט דער אייבישטער געזאגט אז מען זאל זיין א דירת קבע אזוי ווי כל השנה, פונקט ווי מען טוט וואס מען טוט אין שטוב, דארף מען טון אין סוכה, דאס איז דער גדר פון סוכה, ממילא און בשעת ער גיט עס אים, ער לייט אים אז ער קען אריין גיין אין סוכה, איז דער בארגן באופן דשלו ממש, און ווי דער לשון, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון, אדעתא דהכי השאילו. וויבאלד אז דער עיקר מצוה פון סוכה איז דאך אז ס'זאל זיין פונקט ווי דירתו קבע, און בשעת ער לייט אים די ער לייט אים די סוכה גיבט אים רשות אריינגיין דארטן עסן, איז יעמאלט ווערט דאס זיינע אינגאנצן, ווייל דאס איז דאך דער גדר פון די סוכה, מה שאין כן בלולב וואס שלך איז דאך נאר א תנאי, מ'קען נישט זאגן אז דער ענין פון לולב איז די זעלבע זאך וואס דארף זיין דירתו קבע כל השנה געבט אים דעם לולב אוועק אינגאנצן, ער געבט אים דעם לולב אז ער זאל שאקלען מיט דעם און אים עס צוריק געבן, ממילא וויבאלד ביי לולב איז דאך נישטא דער ענין, איז דאך דא א תנאי, דער תנאי מאכט מיר פונקט פארקערט אז ער קען נישט יוצא זיין מיט א לולב שאול, ווייל ס'קומט אויס אז ער גיבט עס אים נישט אוועק אינגאנצן, בשעת ער גיבט אים אוועק די סוכה איז דאך די הלכה און דער און דער גדר פון די סוכה איז אז ס'דארף זיין ווי דירתו קבע, ממילא גיט ער עס אים אוועק אדעתא דהכי אז ס'ווערט זיינע, איז דאס דער אלטן רבינ'ס לשון ווייטער ווי דער אלטער רבי ניצט א גאנצע צייט הרי כשלו ממש ווייל ער האט עס אים אוועק געגעבן אויפן גאנצן ענין, בעת ביי לולב און אתרוג איז נישטא דער ענין. דאס איז דער ענטפער על פי נגלה, יעצט אריין גיין דער גאנצע אריכות און געשמאק זייער געשמאקן הסבר אין פנימיות העניינים וואס איז דער חילוק פון לולב ביז אתרוג. אות ג'.

ומהאי טעמא איז ביי סוכה אויך שאולה כשלו ממש, און דער רבי גייט עס מסביר זיין וואס דאס מיינט. דא האט דער רבי אוועקגעלייגט דעם יסוד, אז וויבאלד אז כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, ס'הייסט אז זיי ווערן אלע איין מציאות, ווערט איין מציאות, אויב ס'ווערט איין מציאות, דאס ברענגט די אידן צו ווערן אין איין מציאות, יעמאלט אויב א איד לייט דעם צווייטן אידן א סוכה, ער גיבט אים רשות צו אריינגיין, ווערט עס כשלו ממש, ווייל אלע אידן זענען איינס, ווי ס'וועט ווערן. מוסבר זייער אויסגעטיילט און מפורט יעדער זאך, ס'איז מבואר אין חסידות, ס'ברענגט זיך אין חסידות אינעם פירוש הפסוק בכסא ליום חגינו, תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגינו, אז די עניינים וואס בראש השנה ויום הכיפורים זענען בהעלם בכסא, קומען זיי ארויס בגילוי ליום חגינו, ווען? אין חג הסוכות. דער ענין פון בכסה, בפשטות מיינט דאך אז וויבאלד אז דאס דער איינציגער יום טוב וואס ס'קומט אויס אין די צייט בכסה ווען די לבנה איז מכוסה, ווען ס'קומט אבער יום טוב יעמאלט ווערט דאך יעמאלט ווערט דאך דער ענין ווען ס'קומט דער ענין פון סוכות ווערט דאך דער ענין פון בכסה וואס איז באהאלטן ווערט יעמאלט דער ענין וואס די לבנה איז יעמאלט במילואו איז בכסה ליום חגינו. איז וואס איז בכסה אויכעט וואס איז באהאלטן אין ראש השנה און יום כיפור קומט ארויס אין סוכות, על פי זה וועט מען אויך פארשטיין דעם חילוק בנוגע לכם צווישן סוכה און לולב, לויט דעם לויט דעם ווי מען זאגט אז יעדער זאך וואס בראש השנה יום כיפור בכסה קומט עס ארויס ליום חגינו, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער חילוק פון לכם וואס איז צווישן סוכה און לולב, וואס ביי ביידן שטייט דאך דער ענין פון לכם, פון דעסטוועגן איז דא א חילוק צו מען איז יוצא מיט שאולה צו נישט. אז ביי סוכה איז מען יוצא און ביי לולב איז מען נישט יוצא, וועט מען עס פארשטיין בהקדם הביאור ווי די עניינים זענען בכסה בראש השנה און יום הכיפורים, קודם וועט מען לערנען וואס איז די ווי איז די עניינים זענען בכסה אין ראש השנה יום כיפור, וואס ווערט אויפגעטון ראש השנה יום כיפור, יעמאלט וועט מען זען אין דעם ענין פון ליום חגינו וועט מען זען ווי ס'איז די זעלבער עניין, און לויט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס סוכה איז אנדערש ווי דעם ענין פון לולב. שוין גערעדט אמאל בארוכה אז אין תוכן פון ראש השנה ויום כיפור זענען דא דריי עניינים, זה למעלה מזה, דער תוכן פון ראש השנה יום כיפור, ביידע סיי ראש השנה און סיי יום כיפור האבן אין זיך דריי עניינים, און ס'גייט דרגה מדרגה לדרגה, העכער און העכער. א' די ערשטע זאך איז די מצוות היום, בראש השנה איז מצוות תקיעת שופר, דאס איז ראש השנה, וואס איז יום כיפור? ביום הכיפורים איז די מצוה תענית און מצוות התשובה והווידוי, האבן מיר די ערשטע זאך וואס איז דא אין ראש השנה יום כיפור, איז דער ענין פון די מצוה, די מצוות היום, די מצוות היום איז תקיעת שופר און תענית און תשובה, ב' די העכערע דרגה, דאס וואס זיי זענען פון די עשרת ימי תשובה, ביידע סיי ראש השנה סיי יום כיפור גייען אריין אין עשרת ימי תשובה, וואס תשובה איז העכער פון מצוות. איז די ערשטע זאך האט מען גערעדט די ערשטע זאך וואס מ'האט ראש השנה יום כיפור איז די מצוות היום, דערנאך האבן מיר דעם ענין פון תשובה, איז דאך דער ענין פון ביידע זענען ענין פון עשרת ימי תשובה, וואס איז עשרת ימי תשובה? תשובה איז העכער פון מצוות, ווי זעט מען אז תשובה איז העכער פון מצוות? און דעריבער קען זי מתקן זיין דאס וואס מ'פארפעלט אין דער עבודה פון קיום המצוות. האבן מיר שוין צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז דער ענין פון מצוות היום וואס דאס איז די מצוה, דערנאך האבן מיר דעם ענין פון תשובה וואס איז העכער פון מצוות, והא ראיה, תשובה קען מתקן זיין אויף אלע מצוות. ג. די דריטע זאך, די העכערע זאך פון די צוויי, איז דער תוכן עצמי פון די טעג וואס איז העכער אויך פון תשובה. ס'איז דא דער ענין פון מצוות היום, ס'איז דא דער ענין פון תשובה, און ס'איז דא דער תוכן עצמי, וואס איז דער עצם פון דעם טאג פון ראש השנה און יום כיפור, דער תוכן עצמי פון די תשובה, פון דעם, פון די טעג, וואס זיי זענען העכער אויך פון תשובה, האבן מיר מצוות, תשובה וואס איז העכער פון מצוות, און מיר האבן דער תוכן עצמי, דער עצמ'דיגער זאך פון דעם טאג פון ראש השנה און יום כיפור, וואס איז העכער, האבן מיר, האבן מיר, גייען מיר מדרגה לדרגה, איינס, צוויי, דריי. בראש השנה וואס איז דער ענין פון דער תוכן העצמי? די בקשת השם און עבודה פון תמלכוני עליכם, מען בעט זיך ביים אייבערשטן, און די עבודה וואס מען וויל מאכן דעם אייבערשטן פאר א מלך, בקשה און עבודה מכתיר זיין דעם אויבערשטן אלס מלך, ווי דער אייבישטער בעט אז תמלכוני עליכם, די גמרא זאגט אין ראש השנה אז דער אייבישטער זאגט תמלכוני עליכם ובמה בשופר. איז דער ענין פון דער עצם עצם דער עצם זאך פון ראש השנה איז דער ענין וואס דער אייבישטער בעט און די אידן זענען מכתיר דעם אייבישטער פאר א מלך וואס איז דער עצם ענין פון יום כיפור ביום הכיפורים איז דער ענין פון עצמו של יום הכיפורים מכפר דער עצם זאך וואס איז דא דער ענין פון דעם טאג פון יום כיפור איז ער מכפר וואס די דרגה פון כפרה איז העכער פון דער כפרה שעל ידי התשובה ער דארף גארנישט תשובה טון דער עצם היום פון יום כיפור איז מכפר אויף אלע עבירות האבן מיר דא, דער רבי האט אראפגעברענגט מיר האבן דריי עניינים אין דעם ענין פון ראש השנה יום כיפור בכסה אין די טעג וואס איז באהאלטן האבן מיר דעם ענין פון די דריי זאכן מיר האבן דעם ענין פון די מצוות סיי ביי ראש השנה און סיי ביי יום כיפור מיר האבן די העכערע דרגה וואס דאס דער ענין עשרת ימי תשובה דער ענין פון תשובה איז העכער ווי מצוות און נאכדעם האבן מיר דעם דריטן זאך וואס דאס איז נאך העכער פון די ביידע דאס דער עצם זאך דער עצמיות'דיגע זאך פון דעם טאג אין די דריי עניינים ווערן ארויסגעזאגט די פארשידענע אופני ההתקשרות וההתאחדות פון אידן מיטן אויבערשטן. דא קומט צו נאך א געשמאקע זאך, אין די דריי עניינים קומט ארויס די די די דריי וועגן ווי א איד ווי אידן ווערן פארבונדן און ווערן איין זאך מיטן אויבערשטן. און ס'האט צו טון גלייך מיט די דריי זאכן ווי מ'האט ערשט גערעדט, מצוה, תשובה, און עצמי, דער עצם פון פון דעם טאג. איין אופן איז אז אידן זענען אזוי ווי כביכול א באזונדער מציאות, אידן זענען א באזונדער מציאות פונעם אייבערשטן, נאר וואס, זיי פארבינדן זיך מיט אלוקות. וויאזוי? וואס אין דעם אופן דארף דער פארבונד און איחוד זיך אויפטון און אויסדריקן דורך דורך און אין עפעס. ווי קען, אויב כ'זאג אז אידן זענען כביכול א באזונדערע מציאות, ווי ווערן זיי איין זאך מיט'ן אייבערשטן? מוז ווערן עפעס געטון. וואס איז דאס? דורך קיום המצוות, וואס אידן נעמען אויף זיך דעם עול מלכות שמים, אז זיי זאלן מקיים די גזירות המלך. זייער געשמאק פארשטענדיג אויף דעם אופן דעם ערשטן אופן אז מ'זענען א עקסטערע מציאות און אום צו ווערן מחובר מיטן אייבערשטן דארף זיין דער ענין פון מצוות ווי מען האט גערעדט פריער אז דא איז דא אין ראש השנה יום כיפור איז דא דריי זאכן און דער רבי וועט נעמען די דריי זאכן און זאגן אז די דריי ווייזן אן אויף די התקשרות צום אייבערשטן אין אנדערע סארטן אופנים די ערשטע זאך איז אז מ'זענען אנדערע מציאות א עקסטערע מציאות און מ'ווערן מחובר מיט דעם ענין פון מצוות וואס איז געווען די ערשטע זאך איז געווען דער ענין פון ראש השנה איז דער ענין פון די מצוה פון ר ר מצוה פון שופר, און די צווייטע זאך איז דער ענין פון תשובה וואס העכער, וואס איז די צווייטע זאך? אין דעם גופא איז דא א טיפערער אופן, די פנימיות'דיגע התקשרות פון אידן מיטן אויבערשטן וואס איז נישט אפהענגיג אין קיום המצוות, ס'האט נישט צו טון מיט קיום המצוות, ווי איז דאס? דאס דריקט זיך אויס אין דער תנועה פון תשובה, אז אפילו ווען א איד האט זיך חס ושלום, האט פון זיך חס ושלום אראפגענומען דעם עול מלכות שמים, און עובר געווען אויפן ציווי השם, האט ער גרויס פארדרוס און חרטה אויף דעם, און וויל דאס פארריכטן, ער טוט תשובה. א צווייטן אופן ווי א טיפערער אופן ווי א איד ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן, ס'האט נישט צו טון צו מצוות, אויב ער האט חס ושלום נישט געטון וואס מען דארף, איז דא דער ענין פון תשובה. וואס איז תשובה? תשובה איז אז ער האט, ס'טוט אים וויי, ער האט געוואלדיגע גרויסע פארדרוס און חרטה אויף דעם, ממילא ווערט ער צוגעבונדן צום אייבערשטן אויף א העכערן אופן. אבער אויך דער אופן ההתקשרות, כאטש ס'איז העכער און טיפער פון דעם פארבונד דורך קיום המצוות, ווי געזאגט פריער אז תשובה איז דאך העכער ווי מצוות, האט עס פארט א שייכות צו קיום המצוות. ס'איז טאקע א העכערע דרגה אביסל, אבער ס'האט נאך א שייכות צו קיום המצוות. דער פארדרוס און די חרטה אין ענין התשובה איז דאך אויף דעם וואס ער האט נישט מקיים געווען די מצוות וואס דער אויבערשטער פון דעם אויבערשטן, ממילא האט עס א שייכות, ס'איז טאקע העכערע דרגה פון אזא מצוה, ווען איך טו א מצוה, איך לייג תפילין, אדער וואס איך טו א מצוה ווער איך צוגעבונדן צום אויבערשטן, איז תשובה איז אביסל העכער, אבער ס'האט נאך א שייכות צו מצוות, פארוואס ווייל וואס מיין גאנצע חרטה, וואס דער גאנצער פארדרוס, וואס כ'האב נישט מקיים געווען מצוות, און דעריבער איז ער מחליט מכאן ולהבא אויסצופאלגן די גזירות המלך, וויבאלד אז אויך דער פארבונד דריקט זיך אויס אין דער החלטה צו פאלגן דעם אויבערשטן. הייסט עס דאך אז ער איז נאך א מציאות בפני עצמו וואס פאלגט און פארבינדט זיך מיטן אויבערשטן. איז דא צוויי דרגות דערווייל, איז דא איין דרגה דער ענין פון מצוות, ווי געזאגט אז אין ראש השנה יום כיפור איז דא די דריי זאכן, ס'איז דא דער ענין פון מצוות, ס'איז דא דער ענין פון תשובה, ס'איז דא דער ענין פון יום, פון עצם היום, פון דער עצמיות'דיגע זאך וואס איז דא אין ראש השנה יום כיפור, איז די דריי זאכן אונז ווייזן ווי א איד ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן. די ערשטע זאך איז ווי א איד ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן דורך מצוות, ס'איז דא א איד, ס'איז דא דער אייבישטער און ער ווערט צוגעבונדן מיטן אייבערשטן דורך מצוות, די צווייטע דרגה אביסעלע העכער אבער ס'איז נאך אלץ אינעם זעלבן ענין איז דער ענין פון תשובה, ס'טאקע אביסל העכער ווי דער ענין פון תורה, וויבאלד אז ס'איז א ענין וואס נאר ס'איז תשובה, ער האט חרטה וואס ער האט געטון, אויף וואס האט ער חרטה? אויף דעם וואס ער האט נישט געטון די מצוות, און ער נעמט זיך אונטער אז ער וועט טון פון היינט אן וועט ער פאלגן און ער וועט טון אלץ וואס מ'דארף, איז דאס אויכעט א ענין פון א התקשרות צום אויבערשטן אבער אביסל העכער ווי דעם ענין פון מצוות, אבער נאך אלץ נישט דער עצם'דיגער זאך. דער העכסטער אופן ההתקשרות איז ישראל וקודשא בריך הוא כולו חד. לשון פון זוהר, ישראל וקודשא בריך הוא כולו חד, אידן זענען בעצם איינס כביכול מיט קודשא בריך הוא, האבן מיר דא ווייטער די זעלבע דריי זאכן, אזוי ווי ס'איז דא אין ראש השנה יום כיפור דער דער מצוות היום, און ס'איז דא דער ענין פון תשובה, ווייל ס'איז עשרת ימי תשובה ביידע, און ס'איז דא דער ענין פון דער עצמות'דיגער זאך פון דעם טאג וואס ראש השנה איז קבלת המלכות, און יום כיפור איז דער ענין פון עיצומו של יום מכפר, דאס איז די דריטע דרגה, איז ישראל וקודשא בריך הוא כולו חד. זענען אלס עצם איינס מיטן אייבערשטן, און דער פארבונד זאגט זיך ארויס אין דער בקשה פון הקדוש ברוך הוא אין דער עבודה פון תמליכוני עליכם, דאס זאגט זיך ארויס אז דער אייבישטער בעט די אידן תמליכוני עליכם, דאס וואס אידן זענען מעורר און פועל אז דער אויבישטער זאל ווערן א מלך איבער זיי. די התקשרות פון אידן מיטן אויבערשטן דורך תורה און מצוות, אדער אפילו דורך תשובה, און דאוו, איז דווקא נאכדעם ווי מען נעמט אן דעם אויבערשטן אלס מלך. ווען קען זיין די רייד פון תורה און מצוות אז איך וויל ווערן מחובר מיטן אייבערשטן, נאך וואס איך האב אים געמאכט פאר א מלך, פאר ער איז א מלך איז נישט שייך צו מקיים זיין זיינע גזירות און נישטא קיין גזירות, ממילא ווי מען נעמט אן דעם אויבערשטן אלס מלך, וואס דעמאלט איז שייך דער ענין פון פאלגן דעם מלך, אז נישט איז דאך נישט שייך דאס. תשובה טון אויף ניט פאלגן וואס דאס פארבינדט זיי מיטן מלך, איז די התקשרות פון א איד מיט תורה ומצוות און תשובה אויפצוטון שפעטער נאך וואס מ'נעמט אן דעם מלך, איידער אבער דער אויבערשטער ווערט כביכול א מלך, פארן אויפטון דעם תמליכוני עליכם ווי מ'טוט עס יעדן יאר ראש השנה, אז מ'איז מעורר דעם אויבערשטן ער זאל ממשיך זיין זיין א מלך אויף אונז און פירן מיט אונז און געבן אונז אלץ וואס מיר דארפן, וואס מאכט אז עס פעלט זיי אויס דעם ענין המלוכה, וואס צוליב דעם בעטן אידן אז דער אויבערשטער זאל ווערן א מלך איבער זיי, איז עס דערפאר וואס זיי זענען בעצם איין זאך מיט אלוקות, ובמילא קענען זיי נישט זיין חס ושלום אן א מלך. האבן מיר ווייטער דער ענין פון די פון די דריי זאכן, דער ענין פון מצוות און דער ענין פון תשובה איז נאך וואס מען איז מקבל דעם מלך, מה שאין כן דער ענין פון תמליכוני עליכם וואס דאס ווערט געטון, וואס ווערט געטון אין ראש השנה וואס אידן בעטן אז זיי ווילן אז דער אויבערשטער זאל ווערן א מלך, קומט דאס פון די העכערע דרגה וואס איז דער ענין פון כולו חד, ישראל ואורייתא כולו חד, אן א מלך קענען זיי נישט זיין, זיי מוזן האבן דעם אייבערשטן פאר א מלך. אות ד', על פי זה איז אויך פארשטאנדיג וואס בנוגע מצוות זענען דא חילוקים, דער רבי גייט מאכן איצט א חילוק ווייטער אין דעם ענין פון מצוות, ענין פון תשובה, דעם ענין פון עצמי. על פי זה וועט אויך ווערן פארשטאנדיג נאך א זאך.

דערנאך קומט די העכסטע דרגה וואס דאס דער ענין פון עצמיות פון דעם טאג איז ראש השנה איז דער ענין פון תמליכוני עליכם דאס דער דאס דער עצם זאך פון ראש השנה ווי דער אייבערשטער זאגט תמליכוני עליכם ובמה בשופר דאס דער דאס דער עצם פון ראש השנה און יום כיפור וואס עיצומו של יום איז מכפר די זעלבע זאך האט דער רבי ארויס געברענגט אז די זעלבע דריי זאכן איז דא אין דעם התקשרות פון א אידן צום אייבערשטן יעצט דער רבי זאגן ס'איז נאך א חילוק אויכעט אין מצוות לגבי די אנדערע זאכן על פי זה איז אויך פארשטאנדיג וואס בנוגע מצוות זענען דא חילוקים צווישן איין אידן און א צווייטן, אין מצוות איז דא א חילוק פון אידן אין דעם אופן פון זייער קיום, דעם אופן ווי מ'איז מקיים א מצוה, יעדער איינער איז מקיים א מצוה לויט זיין דרגה, איינער מאכט עס מיט מער רגש, איינער מאכט עס מיט ווייניגער רגש, איינער טראכט פאר ער לייגט די תפילין, פארוואס ער לייגט די תפילין, יעדער איינער טוט עס אין א אנדער סארט אופן, און על דרך זה, נאר מיט א קלענערע חילוקים, ס'איז נישט גאר קיין גרויסער חילוק, ווייל תשובה איז תשובה, איז בנוגע תשובה. איז די צוויי עניינים מצוות און אין תשובה די ערשטע צוויי זאכן די צוויי וואס מ'האט גערעדט לכתחילה דארט אז אין ראש השנה יום כיפור זענען דארט די צוויי זאכן איז אין דעם איז דא א חילוק צווישן איינעם מיטן צווייטן מה שאין כן אין דעם עניין פון תמליכוני עליכם דאס איז די דריטע דרגה דער עיצומו של יום דער עצם פון ראש השנה און יום כיפור זענען נישטא קיין חילוקים צווישן אידן ווי מען זעט עס ביי דער הכתרה פון א מלך בשר ודם אז בעת ההכתרה וואס קומט דורך דעם ביטול העם ווי ווערט דער מלך? אלע שרייען יחי המלך, און אלע שטייען דארט מיט א ביטול און זיי'לן טון, זיי זאגן צו אז זיי זאלן טון אלץ וואס דער מלך העט זיי זאגן, איז יעמאלט איז דאס אינגאנצן אנדערע זאך, וואס קומט מיט זיי שטייען א שר גדול און א איש פשוט מיטן זעלבן ביטול וכו', נישט דא קיין חילוק פון א שר ביז א איש פשוט, אלע זענען די זעלבע ביטול אין די גאנצע מדינה זענען אלע אין די זעלבע, ביז ער נעמט אן די מלוכה זענען אלע בטל אין דעם זעלבן אופן, נישט ווי לאחרי ההכתרה. און נאכדעם, נאך וואס איז געווען די הכתרה, און שפעטער, ווען דער מלך איז שוין מלך, ווי דער מלך איז גוזר גזירות, וואס דאן זענען דא חילוקים צווישן אנשי המדינה, אינעם אופן הקיום פון די גזירות, איז שוין דא א חילוק פון איינעם פון איינעם ביז א צווייטן. די זעלבע זאך איז דא, איז דא אויכעט די זעלבע זאך, דער ענין פון דער ענין פון מצוות, און דער ענין פון תשובה, ביידע. האבן א ענין וואס איז חילוק פון איין אידן ביז א צווייטן, מה שאין כן ווען מען רעדט וועגן דעם ענין פון די דריטע זאך פון דעם עיצומו פון דעם תמליכוני עליכם, בשעת מען מאכט אויף דעם מלך זענען אלע די זעלבע זאך. קיום המצוות, וויבאלד זייער איכות ההתקשרות איז באופן אז אידן, ווי זיי פילן זיך אלס באזונדער זאך, פארבינדן זיי זיך מיטן אויבערשטן, קיום המצוות, האט מען געזאגט אז דאס איז א זאך ווי די אידן פילן זיך ווי א באזונדער זאך, אבער זיי ווילן ווערן פארבונדן מיט'ן אייבערשטן דורך א מצוה, פארבינדן זיך מיט'ן אויבערשטן, דערפאר איז דער קיום המצוות און קבלת עול ביי יעדן איינעם לויט זיין באזונדער אופן און מדריגה אלס א מציאות בפני עצמו. ווי מ'האט געזאגט פריערט אז די ערשטע זאך איז דער ענין פון קיום המצוות, ווי ס'איז דא אויך ראש השנה יום כיפור דער ענין פון מצוות היום און תשובה און עצם פון דעם יום, אזוי איז אויך דא אין דעם ענין פון קיום המצוות איז דא א חילוק פון איינעם ביז דעם צווייטן. און עבודת התשובה וואס קומט מצד א טיפערן פארבונד, ווי געזאגט פריערט אז ס'העכער ווי מצוות, וועלכע ווערט נישט אויפגעטון דורך קיום המצוות בפועל, איז אין דעם נישטא אזא אונטערשייד צווישן איין איד און א צווייטן, ס'איז נישטא א גרויסער חילוק צווישן איינעם מיטן צווייטן, ווי מען זעט אז דאס קען אויפגעטון ווערן בלויז דורך א הרהור תשובה, די גמרא זאגט אין קידושין שמא הרהר תשובה בליבו איז ממילא הרי זו מקודשת, איז דאך א הרהור תשובה קען זיין ביי יעדן איינעם די זעלבע זאך, און ס'שטייט דער לשון אין זוהר, בשעתא חדא וברגעא חדא, שעתא חדא ברגעא חדא קען א קען א מענטש תשובה טון און ס'ווערט מוסבר אין חסידות אז דאס שטייט בשעתא חדא מיינט נישט נאר שעה אדער ברגעא חדא שעתא מיינט א קער וישע השם אל הבל ואל מנחתו וישע מיינט זיך א קער טון איין קער הרהור תשובה איז מען גלייך דאס איז דאך עס ביי אלעמען גלייך אף על פי כן זענען אויך אין דעם פאראן חילוקים ווען דא חילוקים, ווארום סוף סוף איז עס דאך תשובה אויף לפי ערך די עוונות, יעדער איינער טוט דאך תשובה לויט זיינע עוונות, אדער תשובה לשורשו ומקור שלו, תשוב הרוח אל האלוקים, הייסט דאך אויס אז נישט אלעמאל איז תשובה אויף ענין פון עבירות מ'ווערן נאר נענטער צום אייבערשטן, איז לשורשו ומקורו שלו, איז יעדער איינער האט א אנדער סארט מקור, וואס אין דעם אלעם איז איינער נישט גלייך צום אנדערן. איז אין מצוות איז זיכער אז ס'דא א חילוק פון איינער ביזן צווייטן יעדער איינער איז מקיים די מצוות אויף אויף זיין אויף זיין מדריגה און אויף זיין לויט ווי ער איז דערפאר איז מצוות ווי מ'ווערט מחובר צום אייבערשטן ווי מען פילט זיך א א א א צוויי א צוויי זאכן ס'דא דער אייבישטער ס'דא אידן און אידן ווערן צוגעבונדן דורך מצוות איז דאס נישט אלע גלייך זעלבע זאך אין תשובה אויך בשעת אבער ס'קומט אין תמליכוני עליכם, וויבאלד אז דאס נעמט זיך דערפון וואס אידן זענען בעצם כולא חד מיט קודשא בריך הוא, דערפאר זענען זיי ממליך דעם אייבערשטן ווייל זיי קענען נישט זיין אן דעם אויבערשטן, איז כשם ווי ס'איז נישט שייך צו פאנאנדערטיילן צווישן אידן מיטן אויבערשטן, אזוי קען מען נישט מחלק זיין צווישן איין איד מיטן צווייטן אינעם אופן הקישור והאיחוד. מ'קען דאך נישט פאנאנדערטיילן צווישן אידן מיטן אויבערשטן, זענען איין זאך, ווי געזאגט דער לשון פריער, דער אייבערשטער בעט זיך ביי זיי תמליכוני עליכם ווייל ער מיט אידן זענען איין זאך, און ער וויל זיין מלך אויף זיי, אבער ער וויל זיין מלך זיי זאלן מעורר זיין ביי אים אז ער זאל וועלן זיין מלך, איז אזוי ווי מען קען נישט מחלק זיין צווישן דעם אויבערשטן מיט אידן, קען מען נישט מחלק זיין צווישן דעם קישור און דעם חיבור פון אידן מיטן אויבערשטן, אין דעם זענען אלע אידן ווי איין עצם וואס איז נישטא קיין התחלקות. די זעלבע זאך ווי געזאגט פריער וועגן דעם ענין פון זייער געשמאק וואס האט אנגעהויבן אין אות ד' אז מען זעט דעם חילוק פון מצוות און תשובה און דעם ענין פון תמליכוני אז ביי מצוות און תשובה זעט מען א חילוק פון איינעם ביזן צווייטן בשעת ס'קומט דער ענין פון עצם פון עיצומו של יום דער ענין פון תמליכוני עליכם זעט מען אזוי ווי ביי א מלך אלע זענען די זעלבע זאך יעמאלט אזוי דא אויכעט. אות ה' אף על פי אז בפרטיות געפינט מען אלע דריי ענינים סיי ביי ראש השנה און סיי ביי יום הכיפורים כנ"ל יא. בפרטיות האט מען ערשט גערעדט אז מען טרעפט סיי אין ראש השנה און סיי אין יום כיפור טרעפט מען דעם ענין פון מצוות היום, וואס ראש השנה און יום כיפור האבן מצוות היום, דערנאך נאך דער ענין וואס זענען ביידע פון עשרת ימי תשובה וואס איז העכער פון מצוות, און נאכדעם איז דא דער ענין וואס דער עצם זאך פון דעם טאג וואס ביי ראש השנה איז דאס דער ענין פון תמליכוני עליכם, ביי יום כיפור איז עיצומו של יום מכפר, זאגט דער רבי בכללות אבער ובגלוי איז יעדערער פון זיי פארבונדן מיט איינעם פון די דריי ימים טובים פון חודש תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים, און חג הסוכות. איז זעהן מיר אז ס'איז דא אין ראש השנה איז דא איז דא דריי זאכן, אין יום כיפור איז דא דריי זאכן, דאס איז בפרטיות, יעצט וועט מען גיין ארויסברענגען בכללות אז די דריי זאכן ווערן צוטיילט אויף ראש השנה איז איין זאך, יום כיפור איז א צווייטע זאך, און סוכות איז די דריטע זאך, ווי גערעדט פריער דאס גייט איינע העכער ווי די אנדערע די דריי דרגות, און דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק, ראש השנה שטייט בגלוי דאס וואס ער איז דער ראש פון יאר, ס'איז דער זמן פון הכתרת המלך, און ווי דער רס"ג רב סעדיה גאון שרייבט אז דער ענין הראשון אין מצוות היום בשופר איז דאס וואס ממליכין עלינו את הבורא, ער ברענגט אראפ דארטן די אלע ענינים וואס ווערט געטון ראש השנה, זאגט ער אין זיין לשון וואס איז דער ענין הראשון אין שופר איז ממליכין עלינו את הבורא, איז דאס איז דער גאנצער אויפטו פון ראש השנה אז איך זע בגלוי וואס איז ראש השנה, הכתרת המלך. אויב איך וואס איז בראש השנה דער ענין פון מצוות היום איז בשופר דאס איז דאס דער ענין פון ראש השנה ביום הכיפורים וואס שטייט בגלוי דאס וואס איז דער יום התשובה דער יום קץ ומחילה וסליחה וואס שטייט אין נעילה אויף עובר זיין מצוות המלך בגלוי דאס דער ענין פון יום התשובה איז דער רבי גייט נעמען יעצט די אלע דריי זאכן וואס ער האט געזאגט אז ס'איז דא סיי אין ראש השנה די דריי און סיי אין יום כיפור די דריי, גייט ער זאגן אז ס'איז יעצט דא אין ראש השנה איז דא בגלוי איין זאך, ראש יום כיפור איז דא די העכערע זאך די צווייטע זאך, און אין סוכה קומט גאר די העכסטע זאך די דריטע זאך. זייער געשמאק. אויף עובר זיין מצוות המלך נאך מער, אפילו דער ענין פון עיצומו של יום וואס דריקט אויס די התקשרות עצמית צווישן אידן מיטן אויבערשטן אז דער עיצומו של יום איז מכפר, וועלכע איז העכער פון דער התקשרות דורך תשובה, איז אלץ אין דעם ענין פון מכפר וכשמו יום הכיפורים, ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה. ממילא איז טאקע דער ענין פון יום כיפור איז דער ענין פון, בגלוי זעט מען אז דער ענין פון תשובה, און הגם עס איז עיצומו של יום, איז דאך עס אויף א אופן וואס איז מכפר און עס ווייזט אויף א התקשרות עצמית אז דער טאג איז מכפר אויף אלע אידן, פונדעסטוועגן וואס ווייזט דאס? עס האט צו טון מיט עוונות, עס האט צו טון מיט מכפר זיין. בשעת ס'קומט אבער חג הסוכות, די דריטע די דריטע זאך איז דער זמן ווען אידן זענען בגלוי אריינגעטון אין קיום המצוות, סוכה, נטילת ד' מינים, מען איז מען איז עסוקים במצוות פון באלד נאך יום הכיפורים, וכשמו חג הסוכות. וואס איז סוכות? סוכות איז דער ראש השנה איז די טיים פון הכתרת המלך, יום כיפור איז די צייט פון תשובה, סוכות איז בגלוי דער ענין פון מצוות, ווי דער לשון איז, מיט דער לשון פון מדרש אין ויקרא, אז שבע מצוות שבחג ואלו הן, דער מדרש רעכנט אויס וואס זענען די זיבן מצוות וואס מען האט אין סוכות, און ווי איז דער נאמען פון דעם יום טוב? דער נאמען איז חג הסוכות. אות ו'. וויבאלד אז אלע עניינים וואס זענען בראש השנה און יום כיפור בכסה קומען אראפ בגילוי ליום חגינו בחג הסוכות, איז מובן אז כאטש חג הסוכות איז עניינו איז התעסקות אין מצוות, אויב ס'איז התעסקות אין מצוות איז דאך עס אויף א נידעריגן אופן, ווערן אבער אין זיי אויסגעדריקט באופן גלוי די אלע דריי עניינים אויך שבראש השנה ויום הכיפורים. פריערט האט דער רבי געלערנט אז אין ראש השנה יום כיפור איז דא די דריי זאכן, דערנאך האט ער געזאגט אז מען קען צוטיילן אז די דריי זאכן זענען דא אין ראש השנה און יום כיפור און סוכות, אז ראש השנה איז דער ענין פון עצמי און יום כיפור איז דער ענין פון תשובה, און דערנאך קומט דער ענין פון סוכות, איז חג הסוכות דער ענין פון מצוות, די אלע מצוות. יעצט זאגט דער רבי אז עס ווערן אויסגעדריקט בגלוי די אלע דריי ענינים וואס איז דא אין ראש השנה יום כיפור, עס ווערן אויסגעדריקט אין דעם ענין פון סוכות. כשם ווי בראש השנה וביום הכיפורים איז דא ענינו העצמי פון טאג, און דער ענין התשובה ווי מרומז אין לשון חז"ל עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, אזוי ווי אין ראש השנה יום כיפור איז דא דער ענין העצמי פונעם טאג און ס'איז אויך דא דער ענין פון תשובה, עשרה ימים שבין, דאס הייסט ראש השנה ויום כיפור זענען א טייל פון עשרת ימי תשובה, וביחד עם זה זענען זיי מצד עצמם העכער פאר דעם ענין התשובה וואס אין די עשרה ימים און דערנאך איז דא דער דריטער ענין מצוות היום, מען געפינט אין ראש השנה יום כיפור די דריי זאכן, ס'דא דער ענין פון תשובה ווי ס'שטייט אז אין עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, ס'ווערן גערעכנט אלס ענין פון תשובה, צו דערצו וואס דאס איז העכער, מיט דעם זענען זיי העכער פון תשובה וויבאלד עס איז דא דער עיצומו של יום, איז ממילא על דרך זה געפינט מען אין פסוק בנוגע סוכות, מען זעט וועגן סוכות אויך דא די זעלבע זאך ווי ס'איז דא אין ראש השנה און יום כיפור. על דרך זה געפינט מען אין פסוק בנוגע סוכות, דער פסוק איז מתאר דעם חג, ווען דער פסוק וויל וויל אונז זאגן דעם ענין פון סוכות, שטייט בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים לה', נאך א פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, און אזוי אויך ביי דער מצוה פון ישיבה בסוכה שטייט בסוכות תשבו שבעת ימים, נישט אנדייטנדיג אז דאס זענען ימים מיוחדים מצד עצמם, בסוכות תשבו שבעת ימים, און פון דעם פארשטייט מען אז דער ענין העצמי פון סוכות איז מצוות סוכה. וואס איז דער ענין פון עצמיות'דיגער זאך פונעם גאנצן ענין פון סוכות איז דער ענין פון סוכה, ווי דער לשון שטייט נאכאמאל, שטייט בחמשה עשר יום לחודש השביעי, חג הסוכות שבעת ימים לה', חג הסוכות תעשה לך, דערנאך דאן שטייט בסוכות תשבו שבעת ימים, דאס דער, דאס איז דער, דאס איז די נקודה העצמי פון סוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים. בנוגע צו לקיחת ד' מינים, איז דער דין, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדום, אז אין דעם יום הראשון פון יום טוב סוכות, זאל מען מקיים זיין די מצוה פון נטילת ד' מינים, וואס פון דעם איז מוכח, אז מצוות ד' מינים איז נישט די עצם ענינים פון יום הראשון של סוכות פון דעם יום טוב, פארוואס? שטייט דאך קלאר, ולקחתם לכם ביום הראשון, יום הראשון פון ווען? יום הראשון פונעם עצם'דיגן זאך וואס ס'הייסט סוכות, איז אינעם ערשטן טאג דארף מען נעמען ד' מינים. דערנאך, נאך דער מצוה פון נטילת ד' מינים, איז דער פסוק ממשיך, ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, דאס איז די מצוות שמחה פון חג הסוכות, האב איך דא דריי זאכן, כ'האב דעם ענין פון סוכה, כ'האב דעם ענין פון ד' מינים, און כ'האב דעם ענין פון ושמחתם דער ענין פון פון די פון פון שמחה, די מצוה וואס ס'דארף זיין שמחה אין סוכות. ועל פי הנל סעיף ה, איז פארשטאנדיג אז די עצמות'דיגע אחדות פון אידן מיט'ן אויבערשטן אין דעם אופן פון כולא חד, ווי געזאגט פריערט, אז דאס ווערט אויסגעדריקט אין תמליכוני עליכם פון ראש השנה, ווי געזאגט פריער, עס איז דא דער ענין פון די מצוה פון שופר, עס איז דא דער ענין פון די מצוה פון ווידוי, עס איז דא דער ענין פון די פון דער ענין וואס די ראש השנה יום כיפור האבן דעם ענין פון תשובה, דערנאך דא דער עצם'דיגע זאך פון ראש השנה און יום כיפור, איז דא ווערט עס אויסגעדריקט אויף זייער א אינטערעסאנטן אופן, וואס דריקט זיך אויס אין תמליכוני עליכם פון ראש השנה, קומט לידי גילוי אין דעם ענין עצמי פון סוכה. ווי געזאגט פריער, אז אין סוכות, אין דעם יום הראשון פון סוכות, נעמט מען א אתרוג, אבער מצות ד' מינים איז נישט דער עצם ענין פון פון פון פון סוכות, נישט דער עצם ענין פונעם ראשון פון סוכות. ממילא קומט לידי גילוי אין דעם ענין עצמי פון סוכה דער פארבונד דורך תשובה, וואס דאס איז עיקר ענינו של יום הכיפורים, ווערט ארויסגעזאגט באופן גלוי אין מצוות לולב. דער פארבונד, די תשובה וואס דער עיקר ענינו של יום הכיפורים, ווי ווערט עס ארויסגעזאגט בגלוי? אין לולב. און דער פארבונד צווישן אידן מיט'ן אויבערשטן, דורך קיום המצוות ווערט נתגלה אין דער מצוות השמחה פון סוכות. האבן מיר אין דעם ענין פון לולב ווערט ארויסגעזאגט באופן גלוי דער ענין פון אזוי ווי תשובה, דאס איז דער ענין פון פון דעם ענין פון מצוה. און דער רבי גייט עס מסביר זיין אין אות ז', זייער געשמאק ארויסברענגען די אלע זאכן וואס מ'האט געזאגט ביז יעצט, אות ז', די הסברה בזה. ווי גערעדט, ווי כ'גערעדט פריערט, אז אינעם ענין פון תמליכוני עליכם איז נישטא קיין חילוקים צווישן איין אידן מיט א צווייטן, אין דעם ענין קומט בסוכות לידי גילוי אין דער מצוה פון סוכה. בשעת מ'איז ממליך המלך זענען אלע אין דעם זעלבן ביטול. ווי דאס בכסה קומט דאס ארויס ליום חגנו? וואו זעט מען דאס אין סוכה? אין סוכה זעט מען דאס אין דעם ענין פון די מצוה פון סוכה דווקא, היות אז כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, אלע אידן אן קיינע חילוקים, אזוי ווי ביים ממליך זיין דעם מלך זענען אלע גלייך, אזוי איז אויך אין סוכה זענען אלע גלייך. אלע זענען מתאים צו לישב תדורו צוזאמען אין איין און דער זעלבער סוכה. בנוגע לולב, שטייט אין מדרש אויפן פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון, זאגט דער מדרש אינגאנצן א אנדער זאך. במי הכתוב מדבר? וועגן וועמען רעדט דער, רעדט דער פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון? זאגט דער מדרש בישראל ובעכום, עס רעדט זיך וועגן די אידן און להבדיל וועגן די גויים, וואס הקדוש ברוך הוא דן אותם ביום הכיפורים, יום כיפור האט דער אייבערשטער זיי אלעמען דן געווען. ואין אנו יודעים מי היה המנצח כו', מען ווייסט נישט ווער האט געוואונען בדין, אמר הקדוש ברוך הוא טלו לולביכם בידכם שידעו הכל שאתם זכיתם בדין, איר גייט ארויס גיין מיט א לולב אין גאס, איז דער לולב, אז מ'נעמט א לולב ווייזט דאס אז מיר האבן געוואונען, דאס הייסט אז די כפרה פון יום הכיפורים ווערט ניכר ונתגלה בסוכות אין דער מצוה פון נטילת ד' מינים, וואו זעט מען ארויס דעם ענין פון די כפרה פון סוכות? ווערט דאס נתגלה אין דעם ענין פון ד' מינים אין דעם לולב, אין דעם זעט מען ארויס דעם ענין פון פון דעם ענין פון פון יום כיפור, און די מצוה פון שמחת החג וואס איז אן ענין פון שמחה של מצוה, דאס איז דער גילוי פון דער התקשרות פון אידן צום אויבערשטן דורך קיום המצוות, וואס רופט ארויס די תנועה פון שמחה ביי אידן, פארוואס? זיי פרייען זיך מיט מצוות השם,

זיין פארשטאנדיג דער חילוק אין דעם דין הנל צווישן סוכה און לולב איז על פי פנימיות עניינים ווי ערשט ארויסגעברענגט אז דער ענין פון אז דער ענין פון סוכה ווייזט אויף די אויף א מורא'דיגע הויכע דרגה ס'ווייזט אז אלע אידן זענען זענען איינס אלע אידן זענען איינס מיטן אויבערשטן און ס'ווייזט דעם ענין פון ביטול ווי מען געזאגט האט תמליכוני עליכם זענען אלע גלייך מה שאין כן ביי לולב און ביי די ארבע מינים וועט מען זען איז אנדערש ביי די ארבע מינים זענען דאך ווייזט עס אויף ענין פון כפרות ווייזט אויף ענין פון תשובה לויט דעם וועט מען פארשטיין דעם חילוק פארוואס ביי סוכה איז שאולה איז יא גוט, און דאן ביי לולב ביי ארבע מינים איז נישט גוט דער ענין פון שאולה. על פי האמור לעיל וועט זיין פארשטאנדיג דער חילוק אין דעם דין הנל צווישן סוכה און לולב. וויבאלד אז סוכה איז דער גילוי פון תמליכוני עליכם, ווי געזאגט פריער, ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת און מצד דעם ענין פון תמליכוני עליכם, אלע זענען גלייך, וואס אידן זענען איין זאך מיטן אויבערשטן, און זיי מוזן האבן דעם ענין פון תמליכוני דער אייבישטער בעט און זיי ווילן ווייל זיי קענען נישט זיין אן דעם אייבערשטן אן א מלך, איז מובן כנל אז אין דעם איז נישט שייך קיין חילוקים צווישן איין אידן מיט א צווייטן, אלע זענען גלייך, דאס הייסט, דאס וואס כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, וואס מיינט דאס? עס מיינט אז מצד דעם עילוי פון סוכה שטייען אידן אין א התאחדות עצמית, זענען עצמיות'דיגע צוזאמען אלץ מיטן אייבערשטן, וואס איז נישט ווי צוויי וואס פאראייניגן זיך, ס'איז נישט צוויי זאכן וואס זיי ווערן איין זאך, ניין, נאר ווי אלע אידן זענען לכתחילה כולא חד, ס'איז איין עצם. ס'איז נישט קיין זאך וואס איך נעם צוויי זאכן און איך פארבינד זיי, איך מאך זיי, איך קלעפ זיי צו צוזאמען, איך פארבינד זיי צוזאמען. נע, ס'איז איין זאך אינגאנצן. ממילא וואס קומט ארויס פון דעם? דאס ווייזט דאך דער ענין פון סוכה. דערפאר איז דער דין אין דעם, דערפאר איז דער דין אין דעם, אז א סוכה שאולה, הרי היא כשלו. און נאך מער, דער אלטער רבי זאגט אין דעם לשון כשלו ממש. זאגט נישט נאר כשלו נאר כשלו ממש, ווארום וויבאלד אז א סוכה איז מאחד אלע אידן אין איין מציאות, קען מען נישט אפטיילן איין אידן פונעם צווייטן און זאגן אז די סוכה איז נישט שלו נאר דעם צווייטנס, נאר ס'איז זיינע ווי יענעמס, אויסערגעווענליך געשמאק כפתור ופרח, ווי דער רבי ברענגט עס ארויס, וויבאלד אז דער ענין פון סוכה ווייזט דאך אויף דעם ענין, פון קבלת המלכות ווייזט אויף דעם ענין פון ווייזט דאך אויס אויף דעם אז אלע זענען גלייך ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת ממילא אז אלע זענען איינס איז נישט שייך צו זאגן ס'איז דיין סוכה ס'איז מיין סוכה ס'איז אלס ס'איז אלעמענס די זעלבע זאך ס'איז נישט ס'איז נישט קען נישט זאגן אז דאס איז נישט שלו יעדער איינער האט דעם זעלבן חלק אין דעם דערפאר ווען ס'קומט צו די מצוה פון סוכה דא למטה איז אויכעט אין דעם אופן אז סוכה שאולה איז כשר מה שאין כן, דער רבי וועט נאך מסביר זיין אין חצי ריבוע פאר וואס גזולה איז נישט גוט, מה שאין כן בשעת איינער גזל'ט א סוכה ביים צווייטן איז ער דערמיט גופא מנגד און סותר די אחדות פון סוכה, אויב אזוי דאס קען מען שוין נישט יוצא זיין, מיט דעם וואס ער נעמט עס צו ביי א צווייטן שאפט ער א פירוד אין דער אחדות פון סוכה צווישן אים און דער נגזל, קען ער שוין נישט הייסן שלו. אבער כל זמן שאידן זענען אין א אופן וואס איז ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, און דאס ווייזט אויף די ענין פון פון הכתרת המלכות און תמליכוני עליכם, און סוכה ווייזט אויף דעם עיצומו פונעם גאנצן יום טוב ווייזט דער ענין פון סוכה, ממילא איז ממילא דערפאר איז אז סוכה שאולה איז גוט. אות ט. דאס איז אבער נאר ביי סוכה, יעצט וועט דער רבי קומען זאגן פארוואס ביי די ד' מינים איז דאס נישט אזוי. מה שאין כן די ד' מינים, כאטש אז אויך זיי דריקן אויס די התאחדות פון אידן, מ'איז מאגד אלע פיר סוגים פון אידן צוזאמען, כידוע, מ'נעמט אלע פיר זאכן וואס ס'איז דא דארטן, יש בו טעם ויש בו ריח, ביז אין בו טעם ואין בו ריח, די אלע פיר זאכן, יש בו טעם ואין בו ריח, לולב איז יש בו טעם ואין בו ריח, און די הדסים יש בו ריח ואין בו טעם, און די ערבות אין בו טעם ואין בו ריח, מ'איז מאגד אלע סארטן אידן, זיי האבן תורה און מצוות, זיי האבן נאר תורה און זיי האבן נאר מצוות, אדער זיי האבן גארנישט, איז דאך אבער דאס אחדות אין אן אופן אז זיי אלע בלייבן וואס בלייבן באזונדערע סוגים. האסט נישט געמאכט פון זיי איינס, האסט זיי מאגד געווען, זיי מיר, האסט זיי גענומען צוזאמען, מאגד געווען, אבער ס'בלייבט נישט צוזאמען, אויך נאכדעם ווי מ'איז זיי אלע מאגד אינאיינעם, בלייבן זיי נישט, ווערן זיי נישט איינס, יעדער איינער בלייבט ביי זיך. וואס קומט ארויס פון דעם? וויבאלד די מצוה פון ד' מינים איז מגלה די כפרה פון יום הכיפורים, ווי געלערנט פריערט אז די ד' מינים ווייזן אויף דעם ענין פון כפרה, ולקחתם לכם ביום הראשון, אז ווי דער מדרש זאגט, אז דאס קומט ווייזן אז די אידן האבן געוואונען, מנצח געווען בדין, ווייזט דאך די ד' מינים ווייזן אויף דעם ענין פון די כפרה פון יום הכיפורים, אז אויף דעם ענין פון תשובה, איז כשם ווי אין ענין הכפרה זענען דא חילוקים צווישן איין אידן מיטן צווייטן, אין כפרה איז דא א חילוק פון איינעם מיטן צווייטן, איז זיכער דא א חילוק, ווייל כאטש די נקודה עיקרית פון כפרה מיט תשובה איז העכער פון התחלקות, ווערט אבער די כפרה בפועל אויפגעטון ביי יעדערן כפי עניונו, פארשטייט זיך ס'איז דא א ענין וואס תשובה איז העכער פון התחלקות, תשובה איז א ענין וואס בשעתא חדא ברגעא חדא, פון דעסטוועגן ווערט עס אויפגעטון ביי יעדן איינעם לויט ענינו, ווי געזאגט פריער ס'קען זיין לויט דעם לויט דעם חומר פון די עבירות, און לויט לויט זיין תשובה, יעדע זאך האט אין זיך נאך אלץ חילוקים, על דרך זה איז די אחדות פון די ד' מינים אין אן אופן אז יעדערער בלייבט אין זיין סוג ווי געזאגט פריער, נאכדעם וואס מ'זיי מחבר אלעמען בלייבן זיי נאך אלע אין א סוג מה שאין כן ווען מ'רעדט וועגן סוכה איז ראוים כל ישראל לישב בסוכה אחת איז איך מיט יענעם און יענער מיט מיר ס'אלץ איינס במילא איז דאס ממש כשלו ממש ס'אלץ איינס מה שאין כן בשעת ס'קומען צו די ד' מינים בלייבן זיי דאך יעדער איינער צוזאמען און דעריבער קען מען ביי די ד' מינים נישט זאגן אז די מינים שאולים זיינען כשלו ווייל אין דעם בלייבט ער א באזונדערע מציאות פון דעם צווייטן, פשוט געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי ברענגט עס ארויס, על פי חסידות, על פי פנימיות ענינים, וואס ראש השנה יום כיפור איז, וואס איז בכסה ליום חגינו ווערט נתגלה ליום חגינו ווי ס'שטייט אין חסידות, ווערט נתגלה דער ענין אז אין די ד' מינים איז נאך אלץ דא דער ענין פון החילוקים פון איינער מיטן צווייטן, קען נישט זיין כשלו מה שאין כן ביי סוכה איז דאס ממש שלו, מיין סוכה איז דיינע, דיינע איז מיינע, און אז ער גיבט אים רשות צו אריינגיין איז דאס זיינע אינגאנצן. על פי זה איז מובן וואס ביי סוכה שטייט לך, זייער געשמאק אויך, דער רבי ברענגט א ראיה אויף דעם, על פי זה איז מובן וואס ביי סוכה שטייט לך, חג הסוכות תעשה לך בלשון יחיד, מה שאין כן בד' מינים לערנט מען אפ דעם דין שלכם, אז ס'דארף זיין דווקא שלכם, פון ולקחתם לכם לשון רבים, געוואלדיג, דא שטייט לך און דא שטייט לכם, פארוואס? ביי סוכה זענען אלע אידן ווי איין מציאות כגוף אחד, און צו איין גוף רעדט מען בלשון יחיד, זענען אלע איינס, איז ווען ס'קומט דער רבש"ע זאגט מאך א סוכה, זאגט ער חג הסוכות תעשה לך, זאגט נישט לכם. מה שאין כן בנוגע לד' מינים, וואס יעדער איינער פארבלייבט א באזונדער מציאות, מען איז זיי נאר מאגד, מאגד צוזאמען, וואס זענען זיי? זענען זיי א רבים, אויב זיי זענען א רבים דערפאר שטייט ולקחתם לכם. אף על פי כן איז אין דעם ד' מינים פארט דא דער ענין האחדות, ס'פארט דא דער ענין פון אחדות, אבער נישט די אמת'ע אחדות, מ'איז מאגד און מחבר אלע ד' מינים צוזאמען, און דער רבי זאגט אין די הערה נוסף אויף דעם וואס אין יעדן איינעם איז אויך דא דער ענין פון אחדות, אין אין אין אתרוג איז דא דער אחדות וואס ער וואס ער וואס ער בלייבט אויף די אלע סעזאנען בלייבט ער אויפן בוים, דער לולב איז כפות ס'גייט צוויי צוויי, אזוי איז אויך דער הדס און דער ערבה, גדלים באחווה, און דער הדס איז דריי דריי איינער אויפן אנדערן, מען זעט אין דעם ענין אין די אין זיי אליין זעט מען אויכעט דעם ענין פון אחדות נישט נאר מען איז מאחד אלע פיר צוזאמען, דערנאך קומט דער דריטער ענין פון חג הסוכות איז דער האבן מיר דעם ענין פון חג הסוכות איז דער עצם ענין פון חג הסוכות די עצמות פון סוכות איז דער זיצן אין סוכה וואס אלע זיינען צוזאמען מיט דער זעלבער ענין פון מצוות פון פון דער עצמות'דיגע זאך ווי גערעדט פריערטער דאס איז די העכסטע זאך, דערנאך קומט די קומט לויט דעם גייט מען אויפן נידעריגן ענין דערנאך קומט דער ענין פון די אחדות פון דעם ענין פון די ד' מינים וואס אין א אופן וואס איז נישט קיין אמת'ע אחדות, נאכדעם קומט מען צו צו די דריטע זאך פון דעם ענין פון מצוות היום, וואס איז די מצוה? מצוות פון שמחה, וואס דריקט אויס די התקשרות צום אויבערשטן דורך מצוות, האבן מיר די אלע דריי דרגות, און דערפאר זענען דא אין דעם חילוקים ממש צווישן די סוגים פון אידן, בשעת מען רעדט וועגן דעם ענין פון סוכה זענען אלע גלייך, בשעת מען רעדט אבער וועגן דעם ענין פון פון שמחה, אין שמחה זעט מען גלייך א געוואלדיגע חילוק, שטייט קלאר אין די משנה אין סוכה, שטייט דארטן אז דער חילוק פון חסידים ואנשי מעשה. חסידים ואנשי מעשה איז געווען היו מרקדים און כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע דאס האט דער רבי געזאגט די שיחה אין צווייטן טאג פון סוכות אין תשכ"ד.